רבותי, מיר זענען ממשיך צו לערנען דא וועגן די ענין פון ספירת העומר, אונז גייען נאך אויף די זעלבע שטיקל זוהר בעצם וואס מ'האט געלערנט פאר א וואך, פארשטייט זיך ס'איז מקושר מיט נאך צוויי דריי פלעצער וואו דער זוהר רעדט וועגן ספירת העומר אין פרשת אמור, אין די רעיא מהימנא אין פרשת אמור. ווילן אבער גיין טריט נאך טריט, פרובירן צו אזוי ווי מען גייט אין די סדר הוואכן, מען ציילט זיבן וואכן, איין וואך, נאך א וואך, נאך א וואך, ס'איז דאך דא אזוי ווי זיבן פשטים, זיבן פירושים אין די אין די ענין פון ספירת העומר אדער א הוספה, אויב אין א חלק פון די עבודה, חלק פון די זאך וואס מען טוט אין יעדע מצוה וואס אונז טוען אין די לימוד איז דאך, מען דארף משלים זיין די קומה, ס'איז דא אזוי ווי יעדע מצוה האט חלק המחשבה, חלק המעשה, חלק הדיבור, חלק הלימוד, חלק ההבנה. איז אין אונזער לימוד, אונז זענען דאך משלים, ס'איז נישט לערנען איז נישט נאר אזוי ווי א תלמוד שמביא לידי מעשה, מ'לערנט וואס מ'זאל טוהן אדער וואס מ'זאל מכוון זיין צו איך ווייס עפעס אזוי, אדער וואס מ'קען ארויסנעמען פון דעם, ס'איז אויך פשוט אזוי ווי די מצוה, די די פעולה, די פרעקטיס, די עבודה פון די מצוה איז דא די פועל ממש מען קען מען זאגט די ברכה על ספירת העומר היום אזוי כך וכך און עס איז דא די אפשר די די דיבור איך ווייס מען ליינט די פסוקים ס'איז די מנהג לשם יחוד מען זאגט די פסוקים פון דעם ס'איז דא די מחשבה ס'איז דא די בינה ס'איז דא די חכמה ס'איז דא די דעת. און אזוי ווי די מצוה איז דאך א מצוה מצטרפת, מען זאגט היום יום אחד היום שני ימים, יעדן טאג מען פארט מען מען דערהייבט זיך כסדר יא, פון איין וואך צו נאך א וואך צו א דריטע וואך, איז אזוי די לימוד וואס אונז טוען, די לערנען איז דאך בויט זיך אויך שלב על, סטעפ ביי סטעפ אזוי ווי. און די אמת איז עס איז די לענגסטע מצוה לכאורה, כ'טרעף נישט, אפשר קען מען טראכטן, איך ווייס מצוה פון שמיטה אדער עפעס אזא מצוה, אבער אין די תקופת הזמן וואס עס וואס עס נעמט, איז די לענגסטע מצוה וואס מען טוט ב... א טאג נאך א טאג כסדר איז ספירת העומר, און די מ'רעדט שוין וועגן דעם די ראשונים און די. די זוהר די מקובלים, ס'הייסט ס'איז מבולט אין די תורה אליין אז ס'איז אזוי, ס'איז נישט סתם א זאך וואס איך זאג אה כ'האב געטראפן די לענגסטע מצוה עס נעמט פופציג טעג ניין און פערציג טעג, דאס איז די לענגסטע מצוה אין די תורה, די מצוה וואס איז נמשך למשך הכי הרבה זמן, מ'זעט דאך אין די וועג ווי די מצוה איז געבויט אז ס'איז א אינהערענט א מהות'דיגע חלק פון די וועג ווי די מצוה, און מ'ווייסט דאך יעדע יום טוב, אזוי ווי שבת איז ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, איז אלע ימים טובים, דאס הייסט פסח און סוכות וואס זענען אלע ימים טובים אבער זענען געבויט אויף א שבעה ימים, צו מען לייגט צו א אכטע טאג נאכדעם אדער די אכטע טאג איז א חלק פון דעם אבער עס איז א קבוצה פון זיבן טעג, זיבן זעקס טעג עסט מען מצה וביום השביעי עצרת, זיבן זעקס זיבן טעג סוכות וביום השמיני עצרת, דאס איז אלץ קבוצות פון זיבן, און מען זעט. אונז זעהן דאך אז די תורה טראכט פון זיבן אין אנדערע פלעצער ביי שש עבד עברי למשל די זעלבע דין שש יום שש שנים זעקס טעג זעקס יאר ארבעט ער און די זיבעטע יאר גייט ער ארויס לין איך די סוגיא פון שמיטה ויובל גייט אין די זעלבע וואס אונז ליינען טאקע געווענדליך סוף ספירת העומר פרשת בהר גייט אויך אין די זעלבע וועג זיבן. זיבן יאר און זיבן מאל זיבן, און און די פאוקוס אין דער יערליכע סדר וואס דאס איז די סדר וואס מען לעבט אין די אויפן הכי בולט, איז דא האט מען געזאגט ספירת העומר איז נישט סתם זיבן טעג, זיבן טעג איז נישט גענוג מען דארף זיבן מאל זיבן טעג א זיבן וואכן, נישט נאר זיבן טעג נאר זיבן וואכן, זיבן א וואך מיינט דאך זיבן טעג, הייסט זיבן מאל זיבן וואכן, אנדערע ווערטער דאס איז די מען קען אפשר מאכן אפילו מער ווייל איר קענט מאכן זיבן מאל זיבן וואך וואלט אויס געקומען כ'ווייס וויפיל טעג שוין ס'וואלט געווען א גאנצע יאר מער ווייניגער אדער מער ווי אבער מ'דארף טראכטן וועגן יענע סארט סדר אויך אן אנדערע מאל אבער דא איז די לענגסטע תקופה ס'הייסט אז דאס איז א א נושא וואס מ'דארף טאקע לערנען אזוי ווי די פשוט'סטע וועג פון עס זעהן איז אז מ'טראכט אזוי ווי מ'רעדט אז ס'איז א הכנה צו מתן תורה אין א געוויסע וועג מ'דארף אריינגיין אביסל טיפער אין דעם. אבער די תורה, און זיכער די תורה, תורה שבעל פה, מ'קען זאגן לאו דווקא תורה שבעל פה, ס'ווערט אביסל קאנפיוזינג, מ'זאגט תורה שבעל פה מיינט מען אז מ'מיינט א געוויסע חומר פון תורה, ווי ס'איז דא די הלכות אדער דינים וואס שטייט אין חומש, ס'איז דא דינים וואס שטייט אין די משנה, דאס איז תורה שבעל פה. ווען איך זאג תורה שבעל פה מיינט עס אין א געוויסע זין וואס אנדערע מענטשן וואלטן אפשר גערופן תורה שבכתב אדער אין א אנדערע לעוול קען מען עס רופן פארקערט, וואס ס'מיינט איז די. תורה וואס מ'דארף פארשטיין, תורה וואס פאדערט השגת התורה, ס'דא אזוי ווי מ'קען זאגן, אונז רעדן כסדר אונז קומען פון די פון די וועג אז ס'דא פסח וואס מאכט אזוי אין איין שאס די גאנצע אלע מדריגות פון מוחין לויט די נוסח פון די אריזל, שפעטער איז מפרט אין ספירת העומר און מזוקק שבעתיים יעדע א טריט נאך א טריט נאך א טריט, און מ'זאגט איין ווארט וועגן דעם פאר א וואך צוריק וואס איז געבויט אויף ווי די זוהר לייגט עס, די ענין פון שלא לשמה. אנדערש און מ'האט געלערנט א טיפע ענין לעצטע וואך וויאזוי די וויאזוי די די שלא לשמה דארף זיין נישט על דעת עצמו נישט א דארף דארף מען מטהר דארף מען אזוי טובל'ן די שלא לשמה אין א מקווה ווייל נישט עס קומט אויס די גאנצע יסוד איז נישט ריכטיג און נאכדעם קען מען אויף דעם בויען מתוך שלא לשמה בא לשמה דאס איז איין וועג ווי צו זעהן די סדר פון די מערכה פון פסח ספירת העומר שבועות און די סדר פון אזוי ווי א שלא לשמה פון לשם שמים וואס קומט פון די אייבערשטער נאכדעם איז דא שלא לשמה וואס מען ארבעט אין ספירות ספירות וועט זיין אזוי ווי בא לשמה. נאך א וועג וואס מען קען עס זאגן אז מען רעדן דא יעצט פון די סדר הלימוד קען מען זאגן אז ס'דא א כלל לאדם לעולם ליגמר איניש והדר ליסבר ס'איז א כלל און ס'איז מען פירט זיך נישט גענוג אפשר די כלל להלכה די גמרא זאגט שוין ידעי רבנן להא מילתא וקא עברי עלה סתם איז דא אין דעם עפעס א כוונה און א ענין עמוק אבער. די נארמאלע וועג פון לימוד התורה איז קודם לערנען, למעשה פירט מען זיך יא אזוי, ס'הייסט א מענטש לערנט ווען ער איז א יונגל לערנט ער, כ'ווייס, לערנט ער גאנץ כל חמשה חומשי תורה, די פרשת השבוע יעדע וואך, איז דאך ס'איז זייער שנעל, אין איין יאר קען מען לערנען כל התורה כולה, נאכדעם והדר ליסבר קען נעמען זיבעציג יאר, אזוי פופציג יאר מזוקק שבעתיים, איך מיין ניין און פערציג יאר קען א איד אפשר לערנען כל התורה כולה א מער בעיון. און אזא זאך קען מען זעהן אין די אין די סדר, למשל פסח ביינאכט זאגט מען אזוי כל התורה כולה אויף איינמאל, די גאנצע מעשה, מען קען עס אזא גרויסע קיצור, ס'איז א קיצור נמרץ, און למעשה מען טראכט אריין, די קיצור נמרץ איז באמת א קיצור פון די תורה וואס מען גייט לערנען אין שבועות, ווי אזוי קען איך עס זעהן? איך קען עס דאך זעהן ווייל די שבועות איז דאך יום הביכורים. און ביכורים קומט מיט א נוסח אמירה, הגדתי היום לה' אלקיך, כי באתי אל הארץ, ארמי אובד אבי, נו ארמי אובד אבי, דאס וואס אונז זאגן, אזוי ווי אין בתור פריוויו, בתור ליגמר איניש והדר ליסבר, מיר זאגן עס דאך פסח ביינאכט, אונזער הגדה של פסח איז אויף די הגדתי היום, וואס איז געבויט ס'איז דא והגדת לבנך, ס'דא הגדתי היום, אויף די הגדתי היום פון דעם בויען אונז אונזער הגדה של פסח, און אוודאי איז מען דורש אסאך, מ'גייט אריין בעיון ווער ס'איז, אפשר ווער ס'איז אויף א גאנצע נאכט, און. יום טוב פסח קען קען אריינגיין בעיון אין דעם, נארמאלע מענטשן זאגן א האלבע שעה א שעה צוויי שעה דריי שעה כ'ווייס ווי לאנג די הגדה און שוין געענדיגט, און אין א וועג פון טראכטן אז עס איז אזוי ווי ליגמר איניש שטייט אין די גמרא זאגט א דוגמא און וויאזוי וויאזוי ס'זעט אויס ליגמר איניש והדר ליסבר זאגט מען רבי יוחנן מיין איך געדענק נישט ער האט געלערנט ספר תורת כהנים ספרא. דאס הייסט די מדרשי חזל אויף די פסוקים האט גענומען דריי טעג צו לערנען די טעקסט, פשוט ווי לאנג קען עס שוין זיין, ס'איז א ספר, ס'איז אפשר דריי טעג איז אפילו צופיל, איך ווייס נישט ווי אסאך שעה א טאג ער האט געלערנט, אפשר האט ער געלערנט נאך זאכן אויך, נאכדעם זאגט ער דריי חדשים האט ער עס סובר געווען, דורכגעגאנגען קלאר, פארשטאנען די סברה פון יעדע זאך, אזוי וואס די רמב ם רופט שליש בתלמוד, קומט אויס ס'איז א ריזיגע יחס, יא? ס'איז א חודש דרייסיג מאל אזוי לאנג נעמט צו מעיין זיין ווי צו לערנען ב ב די בקיאות פון דעם, יא? און אזוי שטימט זייער גוט, דאס איז אפילו מער ווי ניין און פערציג מאל אזוי לאנג ווי ס'נעמט אין איין טאג קען מען זאגן, יא? ארמי אובד אבי די גאנצע מעשה אין איין טאג, נאכדעם אז מ'וויל עס פארשטיין נעמט עס א לאנגע צייט, עס איז די ערשטע, כ'מיין עס איז די ערשטע לימוד. די ערשטע, נישט נאר לימוד, אזויווי כ'זאג די ערשטע קיום, נאר מיר זאלן לערנען די ענין פון ספירת העומר אליינס, האבן דאך די זעלבע סארט פראבלעמען, צו רעדן, געלערנט הכנה פון פסח און אנדערע פלעצער. מען וויל אלעס זאל זיך אנקומען אין איין מינוט, מען וויל אז אפילו מענטשן וואס מאכן אסאך הכנה, כ'ווייס, מענטש גרייט זיך צו, ער וויל לערנען חסידישע ספרים, ער גרייט צו זיין הארץ אויף א יום טוב, אויף פסח, אויף א שבועות. ס'איז נישט מעגליך, אויב ס'איז דא דא א לימוד עפעס א מסכתא צו לערנען, אויב ס'איז דא דא עפעס א נושא אדורכצוגיין, קען מען עס דאך נישט אדורכגיין אין איין מינוט, אין איין מינוט קען מען האבן עפעס א עפעס א בליץ, עפעס א השגה, איך ווייס ס'איז דא עפעס אזא סארט זאך, אבער אויף צו לערנען, אויף צו טון די די עבודה וואס מ'רופט תורה שבעל פה, וואס איך רוף די עבודה פון השגת התורה, די עבודה פון בינה, חמשים שערי בינה, אפשר איז חכמה אויף איין מינוט, אבער שערי בינה הייסט, מ'דארף דורכגיין יעדע טאג, איין טאג נאך א טאג, שטייט אין. קבלה ספרים אז ס'איז פופציג שאלות, פופציג שאלות וואס שטייט אין ספר איוב מי דעיס מי יענץ, ס'איז נאך אלץ פרטים פרטי פרטים וואס מ'דארף פארשטיין, דאס איז נעמט אסאך צייט. און זיבן וואכן איז אפשר גענוג צייט צו פארשטיין איין מצוה, אזוי א פשוטע מצוה ווי ספירת העומר נישט אפילו א קאמפלאצירטע מצוה ס'האט נישט קיין סאך הלכות, אפילו די טעם איז אפשר פשוט, נישט עפעס אזא זייער קאמפלאצירט אזוי ווי מער זאכן, און אזוי ווי אונז זאגן די וועג וואס אונז טוען עס איז אונז פרובירן צו גיין יעדע וואך. אביסל ווייטער. איז ווי האלטן אונז דא? אונז האלטן אז פאר א וואך, איז געווען א וואך נאך פסח, און מ'איז עומד געווען בעיקר אויף די ענין פון ווי אזוי ספירת העומר שפראצט ארויס פון פסח, און ס'שפראצט ארויס פון די כמו ירידה, פון די כמו ירידה פון מ'פאלט אראפ פון די ערשטע טאג פסח, וואס דאס וויאזוי דאס ארבעט און וואס ס'מיינט די נוסח פון די זוהר איז געווען וכיפר בעדו ובעד ביתו איז נאכדעם איז מען מטהר די שכינה וואס אונז האבן געזאגט נאכדעם איז מען מטהר די נקודת השכלה די נקודת השלא לשמה אפשר דעמאלטס קען די שכינה אראפגיין און מטהר זיין את ביתו דאס איז געווען די נוסח הזוהר און דאס טוט זי און דאס איז אוודאי שוין די די גאנצע די ערשטע טאג פסח די ערשטע וואך פסח דאס איז די ערשטע וואך פון ספירה יא דהיינו כאפט עס אפשר נישט גענוג קלאר עס שטייט אין אר"י הקדוש קלאר אבער עס איז אויך לכאורה עפ"י פשט איז דאך די אמת די ספירה איז אזוי ווי געטוישט צוטיילט אויף זיבן וואכן ס'הייסט ס'איז זיבן גרופס פון זיבן טעג די ערשטע גרופ די ערשטע וואך איז דאך די וואך פון פסח די גאנצע וואך איז די וואך פון פסח יא אפשר די ערשטע זעקס טעג אויב מ'מאכט נישט קיין אחרון של פסח קומט עס נאר אויס זעקס טעג אבער רוב פון די ערשטע וואך על כל פנים. איז די איז די וואך פון פסח, דאס הייסט אז די די ערשטע ס'איז דא פארשידענע ציורים פון ספירת העומר אליינס, דא איז לבן פשוטים אין ספירת העומר יא, מסתמא מען האלט ביי די זיבעטע וואך דעמאלטס איז די עיקר ציור פון ספירת העומר מען קומט אן צו שביעות צו מתן תורה, די ערשטע וואך איז בעיקר מען גייט ארויס פון מצרים, אדער ווי מען זאגט מען דארף רייניגן אביסל די נקודת ההשכלה, מיט דעם מיט אזא סארט ריינע נקודת השכלה קען מען בויען זיבן זיבן טעג פון פסח אויף דעם. שבעת ימים תאכל מצות, און ס'איז דא דאס וואס מ'גייט ארויס פון דעם, די יציאה מפסח, וואס כ'האב געזאגט אז די יציאה פון פסח, פון די ערשטע נאכט פסח צו די זיבן טעג פסח, איז זייער ענליך די יציאה פון זיבן טעג פסח צו די אנדערע זעקס וואך פון ספירת העומר. יעצט, וואס איז די נעקסטע סטעפ נאכדעם? ס'איז זייער וויכטיגע זאך צו פארשטיין. זיי האבן אנגעהויבן מיט אזא מצב ירידה, כאילו, ס'איז כאילו א ירידה. וואס איז די נעקסטע סטעפ נאכדעם? די נעקסטע סטעפ נאכדעם איז דאך. ער זאגט די נוסח הזוהר וואס איך ליין דא די לשון הזוהר, נאכדעם וואס די מדריגה, ס'הייסט די שכינה, איז נתקדש געווארן, נתטהר געווארן, כיון דאלין מתקדשין בעינן לסלקא, נאכדעם וואס די מדריגות וואס מ'האט געדארפט רייניגן, ס'הייסט דא צווייערליי מדריגות וואס מ'דארף רייניגן, מ'דארף רייניגן די נקודת ההשכלה, די עצם נקודת השכינה, נאכדעם דארף מיט דעם קען מען רייניגן ווייטער די א אנדערע מדריגות, נאכדעם וואס ס'איז ריין קען מען דאך ארויף גיין, קען מען דאך טאקע מאכן די מעלין בקודש, וואס פאר דעם זענען זיי דאך באמת געקומען, מ'דארף דאך מאכן א א געוויסע מעלין בקודש. וואס איז די וואס איז די עליה, דאס הייסט וואס איז די. אסאך מאל קוקט מען אן ספירת העומר זיי האבן אונז פארציילט לעצטע וואכן כאילו א ירידה מען הייבט אן פון אויבן מען קומט אראפ ביז אונטן און אפילו די זאך וואס מען זאגט אז מען דארף אריין גיין אין אלע פרטים זיך מתעמק זיין דאס איז א סארט ירידה אויב מען זאגט מען גייט טיף אריין אין א סוגיא גייט עס איז א ירידה יא עס איז א סארט ירידה. יעצט נאכדעם ס'הייסט דארפט איר פארשטיין אז עס איז א ירידה לצורך עליה אזוי ווי מען זאגט זיך מתעמק זיין אין א סוגיא מען דארף אלעמאל ניסן עומד זיין אויף די נוסח וואס מען רעדט מענטשן נוצן אפילו פשוטע שפראך איז דאך אזוי ווי משל שפראך איז דאך געבויט אויף א משל מען זאגט אז מען טיפט זיך אריין אז מען גראבט אריין אז מען זאגט אויף עברית זאגט מען חופרים מען גראבט אריין אין עפעס א נושא עפעס א ירידה יא מען גראבט אריין אפילו אין די. מעשה מרכבה איז געווען אזא נוסח, יורדי המרכבה, מען גייט אראפ אין די מרכבה, וואס גראבט אריין, ווי גראבט מען אריין, דאס הייסט, אריינצוקריכן אין עומקי ענינים, און צו נעמען עפעס א סוגיא, צו נעמען עפעס א פרט, עס צו טיילן אויף ניין און פערציג שטיקלעך, דאס איז די פרט, דאס איז די פרט, דאס איז די חלק, און פארשטיין יעדע זאך עקסטער, דאס איז א געוויסע סארט ירידה, ס'פילט זיך בנפש אויך. פילט זיך עס אזוי ווי א ירידה, מען קען נישט, איך גלייב נישט אז מען פילט זיך דעמאלטס אזוי, איך ווייס וואס מען רופט דערהויבן, אדער וואס מען רופט מופשט, ס'איז אפילו די הפך פון מופשט, ס'איז אפילו די הפך פון הפך פון דערהויבן, אין אנדערע ווערטער, אסאך מאל מענטשן ווערן אפילו פראסטרעיטעד פון דעם, איך זאג א שיינע מעשה למשל, איך האב געזען איינער. איינער וואס שרייבט ער איז געקומען לערנען קיינמאל נישט געלערנט גמרא אין זיין לעבן אדער נישט אסאך גמרא ער האט געהערט אז דא א שיעור עפעס א גרויסע תלמיד חכם זאגט א שיעור אין מסכת תענית שוין תענית הערט זיך א זייער א רעליגיעזע זאך תענית מען פאסט יא מען פאסט מ'איז זיך מתקרב צום אייבערשטן מען מאכט מיעוט חלבי ודמי איך ווייס א מענטש ווערט מער רוחני איך בין זיכער מסכת תענית איז מסתם א מסכת וואס איז עוסק אין די משמעות פון א תענית און די כ'ווייס וויאזוי מען דאווענט אין א תענית, וויאזוי מען פועל'ט אויס א ישועה אין א תענית, און זיי האבן לכאורה א גרויס זייער ענין רוחני, דערווייל הייבט מען טאקע, זיי קומען צום שיעור די ערשטע טאג און וואס הייבט זיך אן מסכת תענית, מאימתי מזכירין גבורות גשמים, גאנצע דיונים ווען ווען ענדיגט זיך, ווען הייבט זיך אן די רעגן סיזען, פונקטליך וועלכע טאג אין סוכות, וויפיל טעג נאכדעם, און אלע מיני פרטים און אזעלכע פרטי פרטים. און יענער האט געשריבן אז עס איז טאקע א געוואלדיגע מעלה פון די לימוד התלמוד פון די תורה וויאזוי די תורה שבעל פה איז אויסגעשטעלט שווער צו מסביר זיין די זאך אבער די עס איז אזוי אין יעדע לימוד באמת עס איז אמת און כ'וויל דאס דארפסט דאך וויסן אונז רעדן אסאך פון סודות התורה איינע פון די זאכן וואס מענטשן ווערן נערוועז ווען מען רעדט על פי קבלה איז ווען די קבלה מקובלים הייבן אן אריינצוגיין אין פרטים אין פרטי פרטים. און מענטשן זאגן, נו, עס איז דאך סתם טעכניש חילוק צו עס איז חסד שבגבורה אדער גבורה שבחסד, זאג מיר די נקודה. אבער די נקודה, דאס איז די אופן הכי כללי, מען קען עס רופן די עליה, ארויפגיין באופן הכי כללי, מען גייט ארויף, מען קוקט פון אויבן ארויף, עס שטימט, עס איז דא פייסלעך, ספירה, שפירא, עס איז א גאנצע גאנצע בנין, עס איז זייער א שיינער בנין, אבער קיין איינער בויט נישט קיין בנין מיטן שטיין פון העכער מיט א דראון, יא, היינט איז דא דראונס, שטייט פון אויבן, פון א מייל ארויף, איך ווייס טויזנט הונדרעט פיס ארויף, פון דארט מאכן זעהט מען ווי ביוטיפול ס'איז. דער בונה, דאס איז שוין זייער גוט ווען מ'איז אן ארכיטעקט, מ'קען עס רופן מידת החכמה, ער קוקט, ער האט אין זיין מח, ער האט אין זיין דמיון, ער עפנט אפילו ער מאכט א פיקטשער, ער משל'ט זיך אויס ווי די גאנצע בנין וועט אויסזען, די גאנצע פראכטקייט דערפון. למעשה ווען מ'נעמט מ'נעמט זיך לערנען, מ'נעמט זיך בויען, בויט מען דאך נישט אזוי, מ'קען נישט בויען אזוי, מ'נעמט טאקע די גרויסע פיקטשער, מ'זאגט אקעי יעצט וועט מען לייגן איין בריק דא, און די בריק דארף זיין גראד אנישט וועט די גאנצע בנין נישט שטיין גלייך, נאך א בריק נעבן דעם, נאך א שטיין נעבן דעם, נאך א בים נעבן דעם, און אזוי ווייטער, און דער בויער איז ממש אזוי ווי מען זאגט ידיו מלוכלכות בשפיר ושליא, ער מאכט זיך שמוציג די הענט מיט אלע מיני שמוץ מיט אלע מיני זאמד און שטויב און צימענט, און אזוי זעט מען אויס אזוי פילט מען ווען מען בויט עפעס, פאר דעם הייסט עס א ירידה ווען מען גייט אריין אין א סוגיא אפילו אז עס זאל זיין א סוגיא פון. נישט נאר אפילו אבער דווקא, אבער אפילו ס'איז א סוגיא, א סוגיא עמיקה, ס'הייסט א הויכע סוגיא, יא, מ'רעדט הויכע ענינים, יא. אסאך מענטשן וואס ווילן לערנען הויכע ענינים ווערן צומישט, זיי מיינען אז הויכע ענינים מיט לערנען איז א סתירה, ווייל הויכע ענינים איז דאך טייטש אז מ'קען קוקן פון אויבן אויף, מ'קען זען די גאנצע וועלט פון בירדס איי וויו, פון גאט'ס, פון גאט'ס וויו, וויאזוי ס'זעט אויס פאר גאט, ס'האט, יעדע זאך האט א משמעות, יעדעס האט א תכלית, ס'שטימט צוזאמען אלעס, שוין, דאס איז, דאס איז באמת די בליק וואס ס'זעט אויס מלמעלה למטה. אבער אויף אנצוקומען צו דעם אויף צו בויען דאס אז ס'זאל זיין געבויט אז ס'זאל נישט זיין אזויווי יענע שיינע בנין וואס האט זייער שיינע פיקטשער אבער ס'איז דא איין קרומע בריק אין די פון די בעיסמענט דארט וואס טוט חרוב מאכן די גאנצע זאך דארף מען זיך שמוציג מאכן אנדערע ווערטער דארף מען אראפנעמען די גרויסע גלעזער וואס ווייזן די גאנצע זאך מ'דארף פארמאכן די קליינע גלעזער די מייקראסקאופ וואס קומט אריין אין די קלענסטע פרט וואס ס'קען נאר זיין און בויען א טריט נאך א טריט דאס איז אזויווי די נאך א וועג פון פארשטיין, כ'רעד היינט אלץ אין די נוסח פון לימוד, די ירידה לצורך עליה, די התעמקות, מ'רופט עס די נוסח התעמקות, מ'גראבט זיך טיפער, אבער די מטרה פון גראבן טיפער איז נישט אז מ'זאל בלייבן צווישן די פרטים, אבער די די עבודה פון די שבעה זיקוק שבעתיים, די זיבן טעג וואס מ'גראבט, איז אז דורכדעם באמת זאל מען קענען ארויפברענגען. און מען קען ארויפגיין, מען מיינט נישט דא אראפצוגיין, מען מיינט דאך ארויפצוגיין, און מען מיינט דאך אז מתוך צו נעמען, למשל מתוך פרק, אסאך מאל נעמט איינער א סוגיא, אפילו אין, אפילו א סוגיא אין, אזוי ווי מען זאגט מעשה מרכבה, דרך חיים תוכחות מוסר, מען קען, מוז זיך טועה זיין אין מעשה מרכבה צו פארשטיין די דאך זאך פון הוה אמינא מסקנא, מענטשן זענען זיך טועה, די מענטשן מיינען אז אין אין אגדה, אין פילאזאפיע, אין חסידות איז נישט דא קיין קשיות מיט תירוצים, ס'נישט דא קיין, אפילו די זוהר זאגט לכאורה אמאל אזוי אין די רעיא מהימנא בעיקר.

מרומם צו זיין, אוודאי. די מטרה איז נישט צו בלייבן, דאס מען קען זיך טועה זיין און סיי אין גמרא און סיי אין אלעמאל, מענטשן זיך טועה און זיי בלייבן אין די אין די אראפגיין אין די אין די אריין גיין, ער איז א גרויסע פראפעסאר און ער קען מחלק זיין צוויי דינים אין יעדע דין וואס די וועלט, ס'איז דאך זייער גוט צו פארשטיין די צוויי דינים, אבער פון די צוויי דינים קומט דאך ארויס איין מצוה, פון די צוויי דינים קומט דאך ארויס איין איין איין הלכה, איין גאנג, איין בליק אויף די וועלט. און טאקע פון די התעמקות, אויב איינער זאגט איך האב א כלליות'דיגע בליק אויף די וועלט און ער פארגעסט צו מיישב זיין עפעס א פרט, מארגן וועט קומען די שטיין פון יענע פרט, וועט קומען די חבר זיינע וואס ער איז נישט נוהג כבוד אין אים, און וועט אים אראפהאקן די קאפ. אויב ער האט עס געבויט מתוך יעדע פרט, זאל ער קענען רעדן אויף וועלכע לעוול ער וויל, אמאל דארף ער רעדן מער בכלליות, אמאל דארף ער רעדן מער בפרטות, אבער ס'איז נישט קיין סתירה די צוויי זאכן, נישט נאר ס'איז נישט קיין סתירה נאר די ירידה לצורך עליה סאונדט זייער שלעכט איך זאג עס לעצטנס ניצט א לשון ירידה אבער איך טו עס דווקא ווייל מענטשן פילן ס'פילט ווי א ירידה פאר א מענטש אז ער פילט אז אה מ'פילט נישט פילט נישט דערהויבן ער לערנט כתבי אר"י ער פילט נישט דערהויבן ער האט געמיינט אז קבלה גייט זיין דערהויבן יא יא און ווען מ'לערנט מסכת פסחים פילט מען אויך נישט די קדושת הפסח מ'פילט עס יא אבער דא בויט מען די קדושת הפסח דא בויט ער די חג השבועות פון די נײַן און פֿערציק טעג וואס מען גייט אראפ, וואס איז אויף, די זוהר רופט עס די מלכות, און אויף דעם געזאגט מ'דארף האבן א כוונה בתחילה, מען דארף עס אנהייבן מיט א כוונה מאוד כללית, וואס די כללית בתחילה איז באמת אזוי ווי א הקדמה וואס מען ווייסט נישט צו וואס ס'איז, ער ווייסט דאך אליינס נישט וואס די פרטים זענען וויאזוי קען ער מכוון זיין, אזוי ווי מען זאגט ער איז זיך סומך על דעת אחרים, ער איז זיך סומך על דעת עליון. אבער נאכדעם ווען ער גייט אריין גייט ער טאקע אריין, און די גייען אריין איז כסדר. א מהלך פון בויען יעדע מינוט, יעדע שעה, יעדע וואך, טאקע ס'א בויען פון בויען כללית'דיגע מהלך פון בויען זאכן וואס מען קען יא קוקן אויף דעם העכער, פאר דעם זאגט די גמרא, איך פיל איך די זוהר ברענגט נישט בפירוש די גמרא דא אבער עס זעט מיך אויס זייער קלאר אז ער מיינט דעיס, די גמרא זאגט ס'דא צוויי מצוות אין ספירת העומר, ס'דא מצוה למימני יומי, מצוה למימני שבועי, שטייט דאך איינמאל תספרו חמישים יום, צווייטע מאל, אנדערע מאל שטייט שבעה שבועות, לערנט די גמרא אז ס'איז טאקע צוויי, צוויי חיובים, מ'דארף זאגן היום שני שבועות לעומר און נאך היום ארבעה עשר יום, ויכוחים אין די פוסקים פונקטליך וויאזוי מ'זאגט עס אבער דאס איז די מוסכם אויף יעדע איינעם אז ס'איז דא צוויי סארט מספרים. און דער זוהר זאגט אזא זאך, אז וואס אונז דארפן טוהן, איז צו ברענגען העכערע טעג, אנדערע ווערטער ער זאגט אז ס'דא פארשידענע לעוועלס פון טעג אזוי ווי אונז זאגן אז אלעמאל די תורה גייט מיט זיבן ס'דא זיבן טעג אין א וואך זיבן טעג אין פסח זיבן טעג אין סוכות און ער זאגט למשל די זיבן מ'זאל נישט טועה זיין די זיבן טעג פון פסח איז זייער אנדערש פון די זיבן טעג פון סוכות אפילו ס'איז ביידע זיבן מ'קען דאך זעהן די חילוקים וואס מ'האט געלערנט פון הלל און פון די חיוב פון אכילת מצה און אזוי ווייטער. און דער זוהר זאגט אזא זאך, די זיבן טעג פון פסח זענען אונטערשטע זיבן טעג, די זיבן טעג פון סוכות זענען אויבערשטע זיבן טעג. און א וועג פון דאס זאגן, זאגט ער, די זיבן טעג פון פסח זענען שבע, שבע, שבע שבתות, זיבן. די זיבן טעג פון סוכות, און בעצם די זיבן טעג וואס מען קוקט אויף די כללי ספירת העומר, מען טראכט אריין אין די ספירת העומר, די גאנצע ספירת העומר, דאס איז אזוי ווי די יומין עילאין פון סוכות, אז סוכות איז מען שוין גלייך דארט, מען דארף רעדן ווי אזוי, אבער ספירת העומר איז לאפוקי פסח, ס'איז נישט זיבן טעג, ס'איז זיבן וואכן, אנדערע ווערטער ס'איז גרויסע טעג, זיבן מיט זיבן, א וואך איז אזוי ווי. גרויסע טעג, א גאנצע כללות פון איין גאנצע וואך, אזוי ווי אנשטאט צו קוקן אויף יעדע פרט איין טאג נאך א טאג נאך א טאג וואס דאס איז זיבן טעג, זיבן איינצעלנע טעג וואס מ'קען זיי צוטיילן יעדע איינס, איז עס א זיבן גאנצע טעג, זיבן גאנצע וואכן וואס יעדע איינס איז א גאנצע א גאנצע זאך. דעם זאגט ער אזוי, די העכערע טעג הייסן שבועה, דערום שטייט שבעה שבועות תספר לך. עס ציילן וואכן, נישט עס ציילן שבעה שבועות, פארוואס שטייט נישט שבעה שבועות אדער שבעה שבועות, ס'דא א חילוק פון א שבועה מיט א שבעה, יא, שבעה ימים און שבועה ימים זענען צוויי אנדערע זאכן, וואס איז דער חילוק? שבועה איז דאך א וואך, ס'דא אזא סארט חפצא, ס'דא אזא סארט כללות, עס הייסט א וואך, שבעה איז זיבן, איינס צוויי דריי פיר פינף זעקס זיבן, דער חילוק פון דער כלל מיט דער פרט, דאס איז דער חילוק פון יומין עילאין און יומין תתאין, נידריגע טעג און העכערע טעג, א נידריגע טאג דאס איז א טאג אזוי ווי די ערשטע זיבן טעג פסח, אדער אזוי ווי די טעג פון די עומר בפני עצמם, ווען מ'איז עוסק אין די עבודת היראה, דאס הייסט מצוה למימני יומי, ער ציילט יעדן טאג, ס'הייסט ער גייט אריין אין יעדע קשיא, יעדע תירוץ, יעדע דיוק, יעדע דין, בפני עצמו צו פארשטיין. אבער די מטרה פון דעם איז צו ברענגען די נידריגע טעג, דורך זיי מטהר זיין, אזוי ווי מ'רעדט, אריינצוברענגען אין די אין די העכערע טעג, ארויפצוגיין צו די יומין עילאין, צו די וואס די יומין עילאין רופט ער שבועות.

און די זוהר גייט אריין א אפילו צוויי אדער דריי וועגן וויאזוי צו טראכטן פון די ענין פון עמידה, און איך וויל עס כ'וויל עס אריין קלערן ווייל ס'איז א מורא'דיגע אימעדזש עס צו פארשטיין. ס'איז דא אין די וועלט ישיבה, ס'איז דא עמידה, ס'איז אינטערעסאנט א פלאץ וואס מ'לערנט טאקע די פלעצער וואס מ'לערנט, בעיון בעיקר, א פלאץ וואו מען זיצט און מען לערנט הייסט א ישיבה, א ישיבה האמיר אזוי געזאגט, אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה, געזעצן אין ישיבה, פארוואס זאגט מען נישט שטיין אין ישיבה? אין ישיבה שטייט מען נישט, ישיבה זיצט מען, דאס הייסט מען גייט אריין, מען זעצט זיך אוועק, בישוב הדעת, מען גייט אריין אין יעדע פרט פארשטיין א סוגיא, בעיון, דאס הייסט ישיבה. און א וועג וויאזוי מען קען זען וויאזוי זעהט אויס די ישיבה אז מען קוקט אויף א מענטש, יא און די זוהר איז דאך מורא'דיג אינטערעסירט, בפרט האריז"ל אבער די זוהר אויך, מורא'דיג אינטערעסירט אין די ענין פון וויאזוי די ציור פון א מענטש, די קענסט זאגן די פאסטשער פון א מענטש, נישט נאר בדרך משל נאר בדרך ממשי, בדרך עס איז זייער לעבעדיג, וויאזוי די קומה פון די מענטש, די צלם אלהים פון די מענטש, עס קען ווייזן די גאנצע זאך, מען קען נישט זאגן נישט נאר ס'ווייזט, ס'קען ווערן, ס'קען פועל'ן אויך אז די מענטש זיצט. זאגט דער זוהר איז עס איז דאך מתקשר צו א עולם וואס הייסט עולם הישיבה ווען א מענטש שטייט איז שוין א עולם העמידה דאס איז נאך א וועג פון טראכטן פון די זעלבע זאך וואס מ'זאגט ישיבה הייסט עולם המלכות עמידה הייסט עולם התפארת און אזוי ווייטער אבער ווען מ'קוקט אויף א מענטש זאגט דער זוהר זעה איך וועל אייך עס ווייזן אז דו קוקסט אויף א מענטש וועסטו זעהן אז ווען ער זיצט, וואס מיינט אז ער זיצט? ער זיצט אויף א בענקל, איך ווייס, אדער אויף ס'ליגט אויף דער ערד, ווען ער זיצט זענען זיינע פיס צוזאמגעלייגט, ס'הייסט ס'איז דא א חילוק, מ'קען זאגן ס'איז דא א חילוק פון זיין העכערע חלק פון זיין גוף, מ'רופט עס זיין חסד גבורה תפארת, יא זיינע הענט, זיין גוף, דאס שטייט, ס'איז אלעמאל די זעלבע, ס'שטייט זקוף, אבער זיינע פיס. זענען עפעס אן אנדערע סארט, מ'קען זאגן זיינע פיס ליגן, ווי ישיבה איז אזויווי א מצב ביניים, צווישן ליגן און און אזויווי שכבך ובקומך, צווישן ליגן און זיצן, צווישן ליגן און שטיין איז זיצן, שטיין איז אינגאנצן זקוף, גראד, זיצן איז, ליגן איז אינגאנצן האריזאנטל, אינגאנצן ליגעדיג, און זיצן איז האלב און האלב, יא. מ'קען אזויווי זאגן האלב לעבעדיג האלב טויט, א טויטע מענטש ליגט.

ס'הייסט כאילו אירע פיס כדי זי זאל מוליד זיין די קינד איז כאילו איר פיס ווערן טויט ווייל מען דארף דאך ארויסנוצן ארויסרוקן כאילו די פיס פון די וועג כדי צו מאכן א לידה וואס אזוי אין יעדע ישיבה איז דאך בעצם אזוי א ישיבה הייסט דאך אז די פיס מען הרג'עט אפ די פיס אין אנדערע ווערטער זעצט זיך אוועק לערנען. דא האבן מיר א געוויסע המתה, דאס איז טאקע דא, אזוי ווי אונז האבן געלערנט. מען קען נישט לערנען מתוך התלהבות, ווי מען זאגט, זאגט פון רבי ישראל סאלאנטער, זאגט ער האט געזען א חבורה מענטשן וואס זיי האבן זיך מחליט געווען זיי גייען לערנען לשמה, תורה לשמה, ער זאגט יא, ער קען די חבורה, ער זאגט ער זעט אסאך לשמה אבער קיין תורה האט ער נישט געזען דארט. כדי אויף צו לערנען. דארף מען קענען אביסל הרג'נען די רצון, עס קען זיין אפילו א עגאאיסטישע רצון, ער וויל אלעמאל פילן אזוי, ער פליעט אין הימל, ער ווייסט וואס טוט זיך, דארף עס אביסל הרג'נען, דארף זיין אדם כי ימות באהל, און ימות מיינט דאך, מען לערנט קבלה אלעמאל, מיינט נישט נאר מ'זאל הרג'נען אזוי די יצר הרע, די יצר הרע איז יא איזי צו הרג'נען, כאילו איז איזי, אזוי טראכטן די מקובלים, מיינט זיך צו הרג'נען א חלק. פון זיך, חלק פון די קדושה, די ריכטיגע חלק וואס ער וויל שטיין, ער וויל האבן אזא עמידה, ער וויל האבן אזא קומה זקופה, יא ואולך אתכם קוממיות, ער וויל קענען שטיין, ער וויל קענען ארויסהאבן די וועלט, כדי צו לערנען דארף מען דאס הרג'ענען, מען דארף נעמען די חלק הגוף, די פיס, די ארכיסעו, די פיס, די גאנצע, ס'דאך א גאנצע זאך, אזוי ווי מען זאגט ממונו של אדם מעמידו על רגליו, די גאנצע פיס, מען דארף דאך אפהאקן די פיס, יעצט זעצט מען זיך אוועק, יעצט גייט מען זיך אריינטראכטן אין די. אין די פרטים פון די זאך, אן זוכן אורות, אן זוכן ס'זאל טאנצן און שפרינגען. איז דאס הייסט די מדריגה, אזויווי איך האב געזאגט ס'איז דא דא אסאך היפוכים, ווייל ווען מ'זאגט די מדריגה איז בחינת נוק, בחינת ז, בחינת דכורא, בחינת נוקבא, מ'קען דאס רופן בחינת דכורא ווייל ס'הייסט דאך ער גייט דאך יעצט אריין אין צו פארשטיין, ער איז נישט נאר א מקבל, נישט פאסיוו, מצד שני איז דא דא א טיפע פאסיוויטי, ער קען נישט. מען קען נישט וועלן זיך משתלט זיין אויף די תורה ווען מען ווען מען זיצט, מען וויל דאך פארשטיין, מען קען דאך נישט וועלן, מען קען זאגן אפילו אזוי ווי מען זאגט רגליים זענען כלי הליכה, זענען אפשר כלי המעשה, כ'מיין נישט ממש כלי המעשה אבער עס איז אזוי ווי מען פארט מיט דעם, מען פארט נישט, מען זיצט אויף א פלאץ און מען גייט אריין און אזוי ווי דו זאגסט איז א תכונה פון ירידה, אין די זין איז עס טאקע די עולם ה די עולם הישיבה. אין א צווייטע זין איז דאס וואס ברענגט די עליה ווי מען זאגט ס'איז ירידה לצורך עליה און אויף דעם זאגט די זוהר ספירת העומר נאכדעם איז דא עמידה וואס הייסט עמידה עמידה הייסט עס שטייט עמידה הייסט עס איז אלעס גלייך אזוי ווי מ'זאגט מלאכים זענען שטיין זיי האבן נישט אפילו צוויי פיס אבער ס'איז א אנדערע זייט ס'הייסט מלאכים יא איז דאך די ווארט יא מ'זאגט אז מ'שטייט אזוי ביי קדושה מ'שטייט אזוי ווי מלאכים מ'דזשאמפט אזוי ווייטער פארוואס רגליהם רגל ישרה? וואס הייסט פארוואס רגליהם רגל ישרה? א מלאך איז אזא סארט בריה, עס האט נישט קיין מעגליכקייט צו צו זיצן בכלל, ער האט נישט קיין קני, וואס הייסט ער האט נישט קיין קני? א מענטש אפילו ווען ער שטייט האט ער א קני, וואס הייסט ער שטייט טאקע אבער ער קען ליגן, ער קען זיצן, ער קען אפילו, ער קען ליגן אבער ליגן טוישט די גאנצע זאך, ער קען זיצן, וואס הייסט ער קען זיך בייגן, ער קען זיך קניען, ער קען זיך בייגן, דאס איז מבטא פון דעם אפשר א מענטש איז כורע משתחווה,

די זיצענדיגקייט מיט די שטיין מיינט נישט שטיין לאפוקי זיצן. שטיין מיינט אז יעצט האט מען געלערנט, אזוי ווי די גמרא זאגט אין עומדים לתפילה אלא מתוך דברי תורה איז דאך א טיפע ווארט, אזוי ווי מ'איז סומך גאולה לתפילה אפילו איז אויך א מען זיצט ביי ברכת קריאת שמע איז בישיבה נאכדעם איז דא תפילת העמידה מען שטעלט זיך אויף. עס איז איז דא אזא זאך וואס הייסט הכנה קודם התפילה אדער לימוד קודם התפילה האט זיך אריין מתעמק געווען און געלערנט עס יושב וחושב, ער האט זיך געזעצט טראכטן, טראכטן בגדלות השם, טראכטן אין אין וואס ער האט געטראכט דארט פארן דאווענען. מתוך דעם, נישט מתוך גארנישט, נישט מ'קען נישט סתם אריינטאנצן, מתוך דעם שטעלט ער זיך אויף, ווען ער שטעלט זיך אויף הייסט ער שטעלט צאם זיין פיס מיט זיין מיט זיין גוף, ער שטעלט צאם זיין הינטערשטיגע חלק גוף מיט זיין העכערע חלק גוף, ער שטעלט צאם, וואס און אין די נוסח וואס אונז האבן גערעדט, ער שטעלט צאם זיינע פרטים וואס ער האט זיך מתעמק געווען, וואס ער האט צענומען די סוגיא, צענומען די תורה, כדי צו קענען פון דעם מאכן א קומה שלימה וואס איז שטייעדיג, וואס איז בקימה, בקומה.

צו די זוהר איז די עמידה איז צו ווייזן וואס וואס מ'וויל טוהן ביי ספירת העומר, ס'איז צו ווייזן אז אונז ווילן ארויפברענגען אונזער שבע ימים צו שבוע, און די זוהר איז מרמז אזוי ווי עס איז דא אלס ו' אונז האבן געלערנט אז לעצטע וואך ס'איז דא מצה און מצוה, מצה איז חסר ו' מצוה איז מיט א ו', ס'איז דא לחם עוני און לחם עני שטייט לחם עני אונז ליינען לחם עוני כאילו עס שטייט מיט א ו' מיט א חולם, יא לחם עני הייסט עס הא לחמא עניא דאכלו במצרים מען פארשטייט נישט, א געלערנטע זאגט זיי קטנות הדעת. לחם עוני הייסט עונים עליו דברים הרבה, דאס איז דאך באמת שבועות, וואס די די עונים עליו דברים הרבה זענען דאך די מדריגה פון שבועות וואס איז הגדתי היום, דאס איז דאך די אליינס די לחם עוני, דעמאלטס איז צוגעקומען א ו', די זעלבע זאך שבע ימים שבוע איז מיט א ו', דאס הייסט אין א ו' וואס שטייט שטייט, יא מען קען זען א ו' א ו' אזא שטייעדיגע אות. דאס איז וואס מען טוט ווען מען שטייט אויף, נעם דאך די זוהר.

כ'האב געזען אז ס'דא פוסקים וואס אפשר א רמב ן וואס דינגט זיך אז ספירת העומר הייסט נישט קיין מצות עשה שהזמן גרמא ס'דא וואס ווילן טענה'ן אז די זוהר קומט זיך דינגען אבער די זוהר באופן כללי פשטות גייט מיט די נארמאלע הבנה אז ס'איז א מצות עשה שהזמן גרמא אזוי איז כמעט אלעמאל די זוהר מיט די רמב ם גייען די זעלבע שיטה די רמב ם זאגט בפירוש אזוי. וואס איז די וואס איז די ווארט איך וויל איך וויל מדייק זיין די די זאך ווייל דאס געלערנט אביסל געשמועסט ס'דא שפעטערדיגע פוסקים וואס ווילן טענה'ן אוואדע אונז פסק'ען שולחן ערוך אז נשים זענען פטור פון ספירת העומר ס'שטייט אין מגן אברהם און אנדערע אז די מנהג פון נשים, לפחות די אשכנזישע נשים, אזוי ווי זיי טוען אלע מצוות, ווילן זיי טוען די מצוה אויך, מגן אברהם זאגט אפילו קבילו עלייהו שויא עלייהו חובה, וואס מוטשענען זיך, די מנחת חינוך, וואס איז שייך, צו איז א חובה, זאל מען קען מקבל זיין אזא סארט זאך, וואס מיינט עס, נישט אריין אין די הלכה פרטים. נאכדעם קומען אנדערע פארשידענע אחרונים, זיי ווילן טענה'ן, מ'זעט דאך אז די זוהר זאגט בפירוש א טעם פאר. נשים זענען פטור פון ספירת העומר, וואס איז שייך צו זאגן צו מחייב זיין נשים מיט ספירת העומר, מילא אז ס'איז על פי הלכה, איך ווייס מען דארף נישט, אבער אינו מצווה ועושה מען קען, עס שאדט נישט, שוין. אבער די זוהר זאגט בפירוש אז ס'שטימט נישט, כאילו די סוד שטימט נישט מיט ספירת העומר פאר נשים איז, ווילן די אחרונים טענה'ן אז ס'איז נישט שייך אפילו א פרוי זאל מחמיר זיין, זאל מהדר זיין כדי צו מאכן די אינו מצווה ועושה פון ספירת העומר. נאר לעניות דעתי וואס איך זעה, איך פארשטיי די זוהר, לויט וואס איך פארשטיי דא, עס הייבט זיך נישט אן צו זיין שטיין אזא זאך אין די זוהר, עס איז נישט נאר אז עס שטייט נישט, מען דארף מעיין זיין אין די גאנצע סוגיא פון וויאזוי צו מען קען פסק'נען הלכה פון קבלה און וויאזוי עס ארבעט שוין, עס איז א ברייטע סוגיא. וואס איך וויל בעיקר זאגן איז ווען מען קריכט אריין אין די עומק פון וואס די זוהר זאגט דא, דער זוהר'ס דרוש, דער זוהר'ס גאנצע ענין דא לסדר וואס איך האב מסביר געווען לפי א געוויסע נמשל כאילו לפי א געוויסע מהלך אבער ס'איז די סטראקטשער בלייבט די זעלבע איז נישט אז ספירת עומר איז עפעס קעגן נשים ספירת עומר איז עפעס קעגן די מידת המלכות אזוי זאגט פשטות פשט וואס שטייט דא הגם אין די אריז ל אין די כוונות גייען נישט געווענליך אזוי איז זייער א זאך מ'דארף זייער שטארק מעיין זיין אבער פשטות וואס שטייט דא איז אז פסח איז מדריגה פון מלכות נאך ספירת עומר איז מדריגה פון תפארת און מ'קען זאגן שבועות איז די יחוד מיט תפארת און מלכות

מקשר זיין די שבע שבתות תמימות, פארקערט שטייט דאך די זוהר זאגט דאך אז שבע שבתות זענען די נוקבין, דאס הייסט תמימות, מען זאגט נישט שבעה שבתות, וואלט דאך געווען א לשון זכר, ס'איז שבע שבתות, און זיי זענען תמימות, נישט תמימים, זיי זענען תמימות, און די שבע שבתות תמימות, וויאזוי ווערן זיי תמימות, דורכ'ן זיך מקשר זיין צו די שבעה שבועות, צו די העכערע מדריגות, דאס רופן מיר די כללית'דיגע מדריגה, די כללית'דיגע בליק. און אזוי ווי מען זאגט ביי די זיצן, זיצן איז נישט אפצוהאקן, שטיין איז נישט אפצוהאקן די פיס וואס מיט דעם זיצט מען, שטיין איז צו נעמען די פיס און עס אויפהייבן, און אזוי בכלל האט א כלל, און אזוי זאגט ער בפירוש אין דא אין ערגעץ אויף פרשת אמור אביסל פריער, אז ווען מען דערמאנט ווען, די כלל איז ווען עס איז דא א זכר, ווען עס איז דא די איש, ווען עס איז דא א יחוד. איז דערפאר דערמאנט זיך נישט די נקבה, די נקבה די גאנצע ווארט פון א יחוד, אז די נקבה די מחנה וואס הייסט נקבה זאל מקושר ווערן מיט די זכר זאל זיין ווערן איינס, מילא בסוד העלה עס איז זמן זכירה אזוי זאגט זוהר לא נזכר די נקבה ווערט נישט די נקבה דערמאנט, אז די נקבה איז דערמאנט איז אלעמאל א חסרון, דאס הייסט אימתי אז מען זאגט מען דארף מייחד זיין די אישה איז משמע אז די אישה איז נישט אינדערהיים, ווען מען גייט צו א מענטש אינדערהיים וועט די זוהר וועט ווערט מען. זאגט שלום עליכם זאגט מען פאר די בעל הבית פאר די מאן, אויב איז די בעל הבית נישט אינדערהיים מוז מען זאגן שלום עליכם פאר די בעלת הבית, ממילא ווען מען זעט אז מען איז מפרש די בעלת הבית איז משמע אז מען נאך ביי די קלענער מדריגה, מען זאגט בזאת יבא אהרן מען דארף אריין גיין רעדט מען פון די בעלת הבית, אזוי ווי פסח די ערשטע נאכט דעמאלטס דארף מען רעדן פון די שכינה ווייל מען האט נאך נישט די מדריגה פון תפארת די מדריגה פון עמידה די מדריגה וואס וויאזוי מען קען מען נאר זיצן אבער ספירת העומר נישט קיין חסרון עס איז נישט לאפוקי דעם עס איז בנוסף צו דעם יעצט דארף מען אויך די מדריגה וואס הייסט עמידה אין אנדערע ווערטער אזוי ווי איך מיין משל מען קען נישט מבטל זיין די פרטים, מ'קען נישט מבטל זיין די נגלה, מ'קען נישט מבטל זיין די עיון, נאר מתוך העיון, דעם עיון, דעם מתוך דעם, און נוסף צו דעם קומט מען אן צו א העכערע מדריגה, וואס הייסט די מדריגה כללית, וואס הייסט די מדריגה פון שבעה שבועות, וואס הייסט די מדריגה פון עמידה, יראה כל זכורך, אין אנדערע ווערטער, אדער אפילו אויב מ'וויל דאס מקשר זיין צו די פרט, העט מען זאגן א אנדערש, ווייל דעם קענסט זאגן, דער זוהר זאגט, פסח קען א אישה טון. ספירת העומר דארף מען אויך א מאן, ווייל דו דארפסט כ'מיין די מדריגה, איך ווייס נישט אגעין לאמיר אפילו אפלאזן וויאזוי עס דארף זיך קאנעקטן צו די ריעליטי, די מדריגה, מען דארף אויך די מדריגה, סאו מען דארף אנקומען צו די מדריגה, אבער נישט אז מען איז שולל די פריערדיגע מדריגה, די גאנצע זאך איז דאך אז מען איז נישט שולל די פריערדיגע מדריגה, מיט דעם מיין איך אז מגן אברהם קען זייער גוט זאגן פארקערט, די קיבלו עלייהו חובה, עס קען זיין א חלק א המשך אין הכי נמי איז מדייק, ווייל מגן אברהם אליין ברענגט דארט די זוהר און ער זאגט מיהו האשה קיבלו עלייהו חובה, ס'הייסט.

און נישט נאר דורך די דרושים קען מען שוין, מ'דארף יעצט גיין צו א העכערע מדריגה וואס הייסט מצות עשה שהזמן גרמא. עד כאן וואס אונז האבן צו לערנען פאר היינט, בעזרת השם א דריטע וואך, מ'האלט שוין ביי די סוף פון די צווייטע וואך ספירה, מ'וועט אנקומען צו א דריטע וואך וועט מען קענען לערנען מער, מ'קען וויסן בעסער.